זאגט דער חפץ חיים ווייטער, רעכנט אויס די עשין, די מצוות עשין וואס א מענטש קען עובר זיין ווען ער רעדט לשון הרע. עשה ה', ולפעמים עובר על ידי קבלתו את לשון הרע או רכילות, אז דא רעדט מען פון די מקבל, די מקבל, אויב ער איז מקבל לשון הרע אדער רכילות קען ער עובר זיין אויף די מצוות עשה פון הוכח תוכיח. כגון, ער זעט אז א חבר פאנגט אן צו רעדן בגנות חברו, ויודע שדבריו יהיו נשמעין למספר, דאס מיינט ער ווייסט אז אויב ער גייט אפהאלטן דעם מספר פון רעדן ווייטער, ער גייט אים אנפאנגען מוכיח צו זיין אז דאס וואס ער טוט יעצט, ער רעדט לשון הרע איז א איסור, ער גייט אים מוכיח זיין אויפן איסור, איז ער אוודאי מקיים די מצוה פון הוכח תוכיח את עמיתך, און אפילו אם ספק לו בזה, אפילו טאמער האט נאר א ספק, מחויב מן הדין להוכיחו, האט ער א חיוב מן הדין אים מוכיח צו זיין כדי שלא יגמר החטא, זאל נישט צוענדיגן רעדן לשון הרע אויף א צווייטן, ולכן, אם מניחו לגמור סיפורו הרע על חברו. אויב דער מקבל האקט אים נישט אפ ער הערט אויס און לאט אים ענדיגן ודאי עובר על מצות עשה זו. לייגט ער צו דא אין די זייט די הגה אז אפילו טאמער דער מענטש וואס הערט עס אויס מאכט זיך א חשבון זאל יענער ענדיגן און נאכדעם וועל איך שוין זען איך וועל אים מוכיח זיין זאגט ער אוודאי עס איז נישט ריכטיג וויבאלד אויב דו זעסט איינער איז עובר א איסור למשל דו זעסט איינער עסט א בשר חזיר רחמנא לצלן גייסט אים לאזן ענדיגן עסן און מיטן חשבון אז ווען ער ענדיגט עסן גייט ער אים מוכיח זיין ער זאל נישט עסן קיין חזיר מער? אוודאי נישט, יעדע כזית וואס ער עסט איז א איסור פאר זיך. די זעלבע זאך דא אויך יעדע דיבור וואס א מענטש רעדט בגנות חברו איז ער עובר על לשון הרע, אוודאי דארף ער אים אפהאלטן און זען ווי פריער מפסיק צו זיין אויף א אופן וואס אפילו טאמער ס'איז נאר דא א ספק אויב ער קען אויפטוהן מיטן מוכיח זיין. און די חפץ חיים לייגט צו דא אין די הגה, אויסער טאמער ער קען זען אז פון דעם וואס יענער ענדיגט רעדן גייט ארויסקומען א טובה אז ווען ער גייט וויסן די גאנצע מעשה וועט ער קענען מודיע זיין סיי פאר די מענטש וואס האט גערעדט און טאמער ס'איז דא מענטשן דארט אין די זייט, וועט ער קענען ווייזן פון די מעשה אליינס אז ס'איז נישט קיין לשון הרע, דאס מיינט אז יענער האט נישט געטון שלעכטס. אבער דאס איז דווקא אין אזא פאל, א ספעציפישע פאל, דאס גייט מען שוין זען אין הלכות לשון הרע כלל ו', אבער סתם אזוי מ'זעט איינער רעדט לשון הרע וואס געווענליך מיטן לאזן ענדיגן רעדן קומט נישט ארויס קיין שום טובה, אוודאי האט ער א חיוב מפסיק צו זיין, אפילו טאמער ס'נאר דא א ספק דארף ער אים מוכיח זיין. איז דאס גייט אן, די ביטול מצוות עשה גייט אן, סיי בלשון הרע, סיי ברכילות, סיי אמת, סיי שקר, סיי בפניו, סיי שלא בפניו, אבער נאר ביי די מקבל, נישט אויף די מספר פארשטייט זיך, אז ס'איז נאר שייך אויף די מקבל. זאגט די חפץ חיים ווייטער עשה ו', וכל זה שכתבנו איז אפילו טאמער יענער רעדט דברי גנות על חברו בינו לבין עצמו. מען רעדט נישט פון קיין גרופע, טאמער אבער מדבק את עצמו לחבורה של אנשי רשע ובעלי לשון הרע, ס'דא א קופקע פון מענטשן וואס זיי האבן הנאה פון לשון הרע, כבעלי לשון הרע, און ער גייט און ער שטעלט זיך צו און ער גייט דערציילן נאך זאכן, ער גייט זיי מזכה זיין מיט נאך עפעס א זאפטיגס שטיקל, זאגט דער חפץ חיים אין אזא פאל איז ער עובר אויף די מצוות עשה פון בו תדבק, וואו עס שטייט אין פסוק אין פרשת עקב, באשעפער זאגט אז מען זאל זיך מדבק זיין אין אים, און חזל לערנען אונז אין מסכת כתובות אז להתדבק בחכמי תורה, א מענטש זאל זען זיך צוצוקלעבן, צוצוטשעפענען צו חכמי תורה, און זיצן צוזאמען מיט זיי, וויאזוי ער קען, ווען ער קען, אפילו עסן און טרינקען מיט תלמידי חכמים, מען דארף טון אפילו ביזנעס מיט תלמידי חכמים, וויאזוי מען קען, מען זאל זיין האבן א שייכות מיט זיי, אלעס איז כדי מען זאל קענען זיך אפלערנען פון זייערע מעשים, לכן בוודאי מי שעושה ההיפך זה, איינער טוט די פארקערטע, ער גייט און ער האט א שייכות מיט מענטשן וואס זיי טוען מעשי רשע, איז עובר אויף די מצוות עשה. לייגט די חפץ חיים צו דא אין די הגה וכל שכן לויט ווי ס'איז מצוי בעוונותינו הרבים, מ'האלט ביי שבת נאך די סעודה שלישית, ס'מיינט דאך שאלעשידעס. ביי אונז קען מען זאגן נישט נאכן שאלעשידעס, מ'קען זאגן ביי שאלעשידעס, אסאך מאל די בתי מדרשים ס'דא אזעלכע גרופעס מענטשן וואס זענען עוסק בדברי אלוקים חיים, ס'דא אנדערע מענטשן וואס זענען עוסק מ'פלאפלט אוועק. וואס יעדער ווייסט דאך אוודאי זייער גוט, די מענטשן וואס זיצן גרופעס און מען שמועסט, איז כמעט וואס ס'איז נישט מעגליך אז ס'זאל נישט זיין דארטן לשון הרע מיט ליצנות אנדערע דברי שחוק וקלות ראש, איז אויב איינער אנשטאטס גיין צו די גרופעס וואס מען רעדט פון תורה, גייט ער צו די מענטשן דארטן ווי מען שמועסט סתם אין די וועלט אריין, איז ער עובר אויף די מצוות עשה, שוין אויסער דעם וואס ער איז עובר אויף די לא תעשה פון לא תהיה אחר רבים לרעות וואס איז געווארן אויסגערעכנט אין די לאווין אות י"א. לייגט ער צו צום סוף, און טאמער האט ער נישט צו וועם צו גיין, און מען קען זאגן אין אונזער פאל, לאמיר זאגן א מענטש זעט טאקע גרופעס, ס'דא גרופעס ווי מען שמועסט אין לערנען, מען רעדט אין לערנען, און ס'דא גרופעס וואס דארטן איז דא מער, ס'קען זיך אויסקוקן ס'מער א געשמאקערע מצב, אסאך מאל די מענטש האט נישט די קארעדזש נישט צו גיין צו די גרופע דארטן ווי מען שמועסט, אדער על כל פנים גיין צו די גרופע ווי מען לערנט, זאגט דער חפץ חיים ס'דא א פשוטע עצה, גיי אין די זייט און זיי שטיל. גיי נישט צו קיינע פון די, מצוה רבה לחסום פיו ולישב יחידי, ער האט גאר א מצוה צו זיצן און נישט גיין צו די פלעצער ווי מען רעדט לשון הרע, און ער ברענגט דא פון חזל, כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, יעדע רגע וואס א מענטש האלט זיך צו דאס מויל, און אין אונזער פאל אז ער שטאפט צו די אויער אויך, זוכה בשבילה לאור הגנוז, ער איז זוכה צו אור הגנוז וואס אין כל מלאך ובריה יכול לשער מ'קען זיך ניטמאל פארשטעלן. און אין באר מים חיים לייגט דער חפץ חיים צו אז דאס גייט אן ביי אלע אכט אופנים.